פֿאַר אים שטײט אַ װאַנט װי פֿון אײַזן, אַ טונקעלער װינקל, אָן ליכט און אָן שטראַלן. זינט ס'האָט זיך דאָס אינגל אין װינקל פֿאַרקליבן, האָט קײנער באַמערקט זײַן אַװעקגײן, זײַן קומען. דער שמשׂ אַפֿילו האָט אױך נישט באַמערקט דאָס, האָט תּמיד געזען אים אין לערנען פֿאַרנומען. געװוּסט פֿון דעם האָבן בלױז דרײ, די לבֿנה,

דו האָסט אונדז אַ זומער-טאָג לאַנגן און שװערן געמאַטערט, געפּײַניקט ביז שפּעט אין דער נאַכט. גײ לײג זיך און מיר װעלן אױך זיך אױסרוען, מיר זײַנען פֿון אַרבעט פֿון שװערער פֿאַרשװאַכט. נאָר עס פֿירט פּלוצעם איבער די אױגן דאָס אינגל זײַן מאָגערע האַנט, און אַװעק דער געדאַנק,

פון ליידנדער ברוסט. דאן לאזט ער די הענט אפ מיט שוואכקייט אן כוחות, גלייך ווי ער וואלט בעטן, טראג ווייטער מיך ווינד! דאס פלאץ איז מיר ענג דא, ניטאָ מער קיין קרעפטן, פארנעם מיך מיט זיך און פארטראג מיך געשווינד!

געטרייע חברים אין פינסטערן ווינקל. דער שטענדער, דאס ליכט און די ברייטע גמרא. ער איילט זיך צו זיי, קיין מינוט צו פארלירן, און נעמט זיך צום לערנען מיט לוסט און מיט חשק. גענאגלט צום פלאץ, טוט פון ארט זיך נישט רירן, דער טאג דורכאנאנד, ביז גאר שפעט אין דער נאכט. דארט עסט ער אין ווינקל זיין שטיק טרוקן ברויט, עס איז שטארקער פון שטיין,

און אויסקערן דאָרט מיט איר גאָלדענעם בעזים די שאָטנס, וואָס האָבן זיך טיף דאָרט פֿאַרבאָרגן. די זון שטראָמט מיט ליכט אין דער גרויסער ישיבֿה און פֿלאַסטערט מיט גאָלד אויס די ווינקלען פֿון הויז. אַ פֿייגל געזאַנג נעמט אַרום זי פֿון דרויסן, פֿון אינעווייניק קלינגט אַ געפּילדער אַרויס. אַפֿילו דער דעמבן-בוים, אַלט און פֿאַרלאָזן,

אין שיין פון דער זון וואָס גייט אונטער און וועלכע באַדעקט אַלץ מיט פּורפּור, באַגאָלדיקט דאָס הויז, פול חסד הנאה טוט אָפּ זיך די שכינה און גליטשט אויף אַ גאָלדענעם שטראַל זיך אַרויס. דערמאָנט זיך די זון אָן דעם פינסטערן ווינקל, פאַרגנבעט איר שטראַל זיך אַהין און פאַרקריכט. עס צינדן זיך אָן דאָרטן בראַנדיקע פלעקן, און עס.

א סוגיא וואס האט אים זיין מארך אויסגעטריקנט, דאן איז אים ווי ער וואלט א שטאט בייגעקומען. דאן טרוימט ער פון טאג פון צוריקקער אהיים, די סמיכה אין האנט און באלאדן מיט תורה, זיין שם טוב אין שטאט און די עלטערנס שמחה וואס דאנקען פאר אים און זיי לויבן דעם בורא.

דערמאָנסטו די יאָרן פֿון לערנען מיט ליבשאַפֿט? טאָ װאָס-זשע האָט, אַלטער, דײַן האַרץ זיך גערירט? דו האָסט איבער גאָר דײַנע לײַדן געשטאַרקט זיך, גאָט האָט דיך צום לײַכטן דורך חושך געפֿירט. און אפֿשר גאָר װײַזט דיר דײַן האַרץ בנבֿואה די ריזיקע קראַפֿט, װאָס גײט אונטער אַלץ מער?